בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה דף ו', מ'הייבן אן דף ה' עמוד ב', זעקס שורות פון אונטן, שיעורין דאורייתא נינהו, איז אזוי, נעכטן האט מען געזען א מחלוקת ר' מאיר ר' יהודה, ר' מאיר האט געזאגט אז די אלע אמות פון די משכן איז געווען בינוניות, וואס טייטש פון זעקס טפחים, און במילא האט ער גענוצט די לימוד פונעם פסוק והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם, אז פון דא לערנט מען ארויס אז די סוכה דארף זיין הויעך צען טפחים אן די סכך, מה שאין כן ר' יהודה, וואס ר' יהודה האט געהאלטן אז די אמות, פון די משכן פון די כלים איז נאר געווען פינף טפחים, האט די גמרא געפרעגט וואס איז זיין מקור אז א סוכה דארף זיין הויעך צען טפחים, האט די גמרא געזאגט אז ער לערנט עס ארויס הלכה למשה מסיני, דאמר רב חייא בר אשי אמר רב, שיעורין, חציצין, און מחיצין, הלכה למשה מסיני, ס'טייטש סיי שיעורים די אלע שיעורים פון די תורה, סיי חציצין די דיני חציצה ביי א מקווה, און סיי מחיצין וואס טייטש די דינים פון מחיצות, וואס מ'האט דאך יעצט געזען די סוכה איז אויך נכלל אין דעם, די צען טפחים פונעם סוכה, דאס איז אלעס הלכה למשה מסיני, און ממילא דארף מען אויף דעם נישט קיין לימוד. זאגט אונז די גמרא, שיעורים, דאורייתא נינהו, וואס טייטש אז שיעורים איז הלכה למשה מסיני? לכאורה איז עס א דאורייתא מען לערנט עס ארויס אין א פסוק, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, וואס דער פסוק רעדט פון די שבעת המינים פון שבח ארץ ישראל, ואמר רב חנן, און רב חנן האט געזאגט אויף די פסוק, כל הפסוק הזה לשיעורין נאמר, דער גאנצער פסוק קומט אונז לאזן הערן שיעורים, און ווי רש"י זאגט, אז הפסוק מדבר בשבחה של ארץ ישראל שאפילו בדברי תורה צריכין לשער בפירותיה איסורין שבתורה, אז די שבח ארץ ישראל איז אז אפילו אויף אלע שיעורים פון די תורה דארף מען צוקומען צו פירות אין ארץ ישראל, און ער רעכנט דא אויס וואס איז די דרשה וואס מען דרשנ'ט פון יעדע פירא דא באזונדער, איז חיטה, דאס וואס שטייט חיטה, ווי איז דא א שיעור פון חיטה, לבית המנוגע, די שיעור פון חיטה איז לגבי א בית המנוגע, וואס איז דאס א בית המנוגע? איז נגעי בתים ווייסט יעדער, ווען א שטוב איז דא אויף דעם א נגע, שטייט אין די תורה אז איינער וואס גייט אריין אין דעם שטוב ווערט טמא, נאר וואס, די תורה געבט צוויי סארט שיעורים, קודם זאגט די תורה והבא אל הבית יטמא עד הערב, אז טאמער איינער קומט אריין אין שטוב, גראד ווען ער גייט אריין אין דער שטוב ווערט ער טמא. שפעטער זאגט די תורה, והאוכל בבית, איינער וואס עסט אינעם שטוב, דעמאלטס איז שוין א הארבערע מדריגה, דעמאלטס יכבס את בגדיו, נישט נאר ער ווערט טמא, נאר זיינע בגדים ווערן אויך טמא. חזל דרש'נען אז ס'מיינט נישט טאקע איינער וואס עסט אין שטוב, נאר ס'מיינט איינער וואס דרייט זיך אין שטוב גענוג לאנג אז ער וואלט דעמאלטס געקענט עסן. וויפיל דארף מען עסן, ס'טייטש וואס איז דער שיעור ווי לאנג דארף מען זיך דרייען אין שטוב אז די כלים, די בגדים זאלן טמא ווערן? דאס איז בכדי אכילת פרס. ווי לאנג ס'געדויערט צו עסן א ברויט, א פרס, דאס איז א שיעור פון א ברויט וואס איז פיר ביצים צו דריי ביצים א מחלוקת, אבער למעשה טאמער מען דרייט זיך גענוג לאנג אין דעם שטוב, דעמאלטס ווערן אויך די בגדים טמא. דתנן, אזוי מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין נגעים, הנכנס לבית המנוגע וכליו על כתפיו, טאמער איינער גייט אריין אין א בית המנוגע, און זיינע קליידער ליגן נישט אנגעטון, ס'טייטש ער טראגט זיי נישט נארמאל, נאר ער האלט עס אויף די אקסלען, נישט אנגעטון, אדער וסנדליו וטבעותיו בידו, ער האלט די שיך אין די הענט, ער האלט די רינגלעך אין די הענט נישט אויף די פינגער ווי ס'באלאנגט, איז די דין איז הוא והן טמאין מיד, דעמאלטס איז די דין אז אלעס ווערט גראד טמא, פארוואס ווייל די דין וואס מ'האט געזען אז די בגדים ווערן נאר טמא טאמער מ'דרייט זיך א לאנגע צייט, דאס איז ווען מ'טראגט די בגדים נארמאלערהייט נישט ווען מ'האלט די בגדים אין די הענט, ווייטער אבער זאגט די משנה, היה לובש כליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו באצבעותיו, טאמער ער גייט נארמאל אנגעטון די בגדים, די שיך אויף די פיס, די רינגלעך אויף די פינגער, דעמאלטס איז די דין הוא טמא מיד, ער איז א בא אל הבית ער ווערט גראד טמא, והן, און די בגדים, די שיך, די רינגלעך, טהורים, זיי בלייבן טהור ביז ווען? עד שישהה בכדי אכילת פרס, ווילאנג ער דרייט זיך א בכדי אכילת פרס, דעמאלטס טאמער ער איז דארט גענוג לאנג ווי ס'געדויערט צו עסן א ברויט, ווערן אויך די בגדים טמא. יעצט די אכילת פרס, די ברויט וואס מ'רעדט דא, דאס איז דווקא פת חיטין, א ברויט פון חיטה ולא פת שעורין, נישט א ברויט פון שעורין, א ברויט פון שעורין געדויערט לענגער צו עסן, און ס'איז אויך מיסב, ווילאנג ס'געדויערט צו עסן א ברויט אנגעליינטערהייט, ווייל ווען מ'ליינט זיך אן נארמאל, מ'עסט א סעודה א ברויט, עסט מען עס שנעלער ווי ווען מ'עסט סתם, ווייל אז מ'זיצט און מ'איז זיך מתעסק נאר מיטן ברויט, עסט זיך עס שנעלער, ואוכל בליפתן, און די זעלבע זאך אז מ'עסט עס מיט נאך עפעס אין די זייט, אזוי עסט זיך עס אויך שנעלער, דאס איז די שיעור וואס מ'דארף זיך דרייען דארט אין שטוב, עכ פ די ברויט וואס מ'רעדט דא איז א ברויט פון חיטין, און דאס נעמט מען ארויס וואס די תורה זאגט חיטה ביי פירות ארץ ישראל, חיטה פון די שבעת המינים, לערנט מען ארויס די דין, שעורה, וואס נעמט מען ארויס פון שעורה דתנן? אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין אהלות עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באוהל, אז א עצם א ביין פון א טויטע, אפילו ס'איז אזוי גרויס ווי א שעורה, איז עס שוין מטמא במגע ובמשא, באוהל איז עס נישט מטמא, באוהל איז נאר מטמא טאמער ס'איז דא רוב מנין פון די ביינער, אדער טאמער ס'איז דא א גרויסע ביין אזוי ווי די קאפ, אדער די שדרה, דעמאלטס איז מטמא באוהל, אבער סתם א קליינטשיגע ביין איז נישט מטמא באוהל, עכ פ, זעהן מיר די ענין פון שעורה, דאס נעמט מען ארויס פון שעורה. גפן, וואס נעמט מען ארויס פון גפן? כדי רביעית יין לנזיר, און ווי רש י ברענגט דא, א נזיר טאר דאך נישט טרינקען קיין וויין, ער טאר אויך נישט עסן קיין טרויבן, קיין חרצנים, די ראזשינקעס, ער טאר גארנישט עסן קיין זאכן וואס קומען ארויס פון טרויבן אויך נישט. וואס איז די שיעור וואס א נזיר טאר נישט עסן און טרינקען? וואס טייטש ער טאר נישט טרינקען וויין אדער עסן טרויבן? איז די שיעור, איז א רביעית. יעצט א רביעית קען מען זאגן ביי א משקה, מען טאר נישט טרינקען א רביעית, אבער ווען עס קומט צו טרויבן אדער חרצנים איז דאך נישט שייך צו זאגן ביי דעם רביעית, מ'קען דאך נישט מעסטן א רביעית טרויבן, נאר וויאזוי מעסט מען א רביעית טרויבן? איז מ'מעסט עס מיט דעם וואס מ'פילט אן א גלעזל מיט וויין, און מ'לייגט אריין אינעם גלעזל איין טרויב נאך א טרויב אזוי, ס'גיסט זיך ארויס די וויין פונעם גלעזל יעדע טרויב וואס מ'לייגט אריין גיסט זיך ארויס נאך און נאך וויין, ווען ס'גיסט ארויס א גאנצע רביעית, ווייסט מען אז די שיעור וואס ליגט אינעווייניג דאס איז א רביעית טרויבן. יעצט דאס איז דווקא טאמער מ'פילט אן די גלעזל מיט וויין, טאמער מ'וועט אנפילן די גלעזל מיט וואסער, איז וואסער אסאך מער רינעדיג ווי וויין, וועט ארויסרינען אסאך שנעלער די וואסער, איז דאס לערנט מען ארויס פון דעם וואס שטייט גפן אין פסוק, אז וויאזוי מעסט מען די רביעית דווקא מיט וויין און נישט מיט עפעס אנדערש נישט מיט קיין וואסער למשל ווייטער שטייט אין פסוק תאנה וואס נעמט מען פון תאנה כגרוגרת להוצאת שבת אז טאמער איינער טראגט ארויס הוצאת שבת פון איין רשות צו א צווייטע א מאכל איז די שיעור איז א תאנה א כגרוגרת א אויסגעטריקענטע תאנה רימון וואס נעמט מען ארויס צו רימון דתנן אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א משנה כל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים די דין איז אז טאמער א אומן, א פאכמאן, פארקויפט א כלי, איז זיינע כלים איז ער גאר שטארק מקפיד אויף דעם, ווייל ער דארף דאך פארקויפן, מען קען נישט פארקויפן א צובראכענע כלי, מילא טאמער למשל ס'וועט געשען א קליינטשיגע לאך אין דעם, איז די כלי ווערט גראד אויס כלי, ס'פארלירט די גאנצע חשיבות ביים בעלבאס, ביי די אומן, איז ווערט עס אויס טמא, טאמער ס'איז געווען טמא, גייט אוועק די טומאה פון דעם, ס'קען נישט מקבל זיין קיין טומאה, דאס אבער דווקא ביי א אומן, א בעלבאס, איינער וואס האט א כלי אין שטוב, און ס'מאכט זיך א קליינע לאך ביי דעם, נוצט ער עס נאך אלץ, טייטש לאמיר זאגן ס'האט געקענט האלטן, ביז יעצט האט עס געקענט האלטן זיתים, יעצט אז ס'קען שוין נישט האלטן זיתים, ווייל ס'דא א לאך אין דעם, די זיתים וועלן ארויסרינען, לייגט אריין דעם ניסלעך, טאמער דער לאך ווערט נאך גרעסער, לייגט אריין דעם רימונים, ווען ווערט די כלי בטל? טאמער איז דא א לאך אזוי גרויס ווי א רימון, דעמאלטס איז שוין קיינער נישט מקפיד אויף די כלי, דעמאלטס גייט אוועק די טומאה אפילו ביי א כלי בעל הבית, על כל פנים דאס נעמט מען ארויס פון רימון, ווייטער וואס שטייט אין פסוק ארץ זית שמן, לערנט מען ארויס ארץ שכל שיעוריה כזיתים, אלע אנדערע שיעורים וואס שטייט אין די תורה איז אלעס כזיתים, דאס נעמט מען ארויס פון זית, און די גמרא פרעגט כל שיעוריה סלקא דעתך אלע שיעורים, הא איכא הני דאמרינן, מ'האט דאך יעצט אויסגערעכנט שעורה, כגרוגרת, כרביעית, ס'איז דאך דא אנדערע שיעורים חוץ פון כזית, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא אימא שרוב שיעוריה כזיתים, רוב שיעורים זענען כזיתים, וואס טייטש חלב, דם, נותר, פיגול, נבילה, גיד הנשה, אסאך איסורים אלעס כזיתים, דאס לערנט מען ארויס פון ארץ זית שמן, ווייטער דאס שטייט דבש, וואס דבש דאס איז תמרים, לערנט מען ארויס די שיעור ככותבת הגסה ביום הכיפורים אז יום כיפור טאמער איינער עסט ככותבת הגסה איז ער חייב כרת על כל פנים אלמא פירט די גמרא אויס די קשיא זעהן מיר פון דעם אז דאורייתא נינהו אז די אלע שיעורים זענען פון די תורה מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק און וויאזוי זאגט רב ס'הלכה למשה מסיני ענטפערט די גמרא כ'פארשטיי נישט ותסברא שיעורין מי כתיבי שטייט דען דא אין די פסוק שיעורים? די פסוק זאגט שבח ארץ ישראל די שבעת המינים ס'האט דאך בעצם נישט קיין שייכות צו קיין שיעורים אלא נאר, הלכתא נינהו, וקרא אסמכתא בעלמא, אוודאי ס'איז הלכה למשה מסיני די אלע שיעורים, דער פסוק איז סך הכל אן אסמכתא, און ממילא איז טאקע ריכטיג וואס רב האט געזאגט אז שיעורים איז הלכה למשה מסיני. פרעגט די גמרא ווייטער, די אנדערע זאך וואס רב האט געזאגט אז חציצין, דיני חציצה, איז הלכה למשה מסיני. פרעגט די גמרא חציצין? דאורייתא נינהו, ס'איז אויך א דאורייתא דכתיב, שטייט אין פסוק א מצורע דארף זיך טובל'ען, ורחץ את בשרו במים, וואס מען דרש'נט פון דעם שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין המים, אז ער טאר נישט האבן קיין חציצה אויף זיך בשעת ער טובל'ט זיך, און וויאזוי זאגסטו ס'איז הלכה למשה מסיני? ענטפערט די גמרא, כי אתאי הלכתא לשעורו, וואס טייטש דער פסוק רעדט אויף די גוף אויף די פלייש אז טאר נישט זיין קיין חציצה, ווי ווייסט מען אז אין די האר טאר אויך נישט זיין א חציצה, דאס איז הלכה למשה מסיני, כדרבה בר בר חנה, דאמר רבה בר בר חנה, אז מען זעט טאקע די ענין פון א חציצה ביי האר, אז נימא אחת קשורה חוצצת, טאמער איינער האט אין האר איז דא איין האר וואס איז געקניפט, איז די האר א חציצה, ווייל די וואסער קען נישט אריינגיין אין די קניפ, שלש אינן חוצצות, טאמער א מענטש האט דריי האר וואס איז צאמגעקניפט אין א קניפ, דאס איז נישט קיין חציצה, ווייל דריי האר קען מען נישט עכט גוט צאמקניפן, די וואסער קען אויך אריינפארן אינעם קניפ, און ממילא דאס איז נישט קיין ריכטיגע חציצה, שתיים איני יודע, רבה בר בר חנה זאגט אז טאמער צוויי האר איז צאמגעקניפט ווייסט ער נישט די דין, אבער על כל פנים זעהן מיר אז ס'דא א ענין פון חציצה ביי האר, מילא דאס איז הלכה למשה מסיני. פרעגט די גמרא איז דען אזוי? שערו נמי, דאורייתא נינהו, ס'איז אויך א דאורייתא, דכתיב, שטייט דארט אין פסוק, וואס דאס איז באלד די זעלבע פסוק וואס מ'האט פריערט געזען, ורחץ את בשרו במים, את, הטפל לבשרו, פון את דרש'נט מען אז הטפל לבשרו איז אויך, מאי ניהו שערו, פון דא אליין לערנט מען ארויס, פון די פסוק אליין לערנט מען ארויס, אז ס'איז אויך דא א חציצה ביי האר, נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא, כי אתאי הלכתא, לכדרבי יצחק, מען דארף נאך אלץ האבן די הלכה למשה מסיני אויף רבי יצחק'ס דין, דאמר רבי יצחק, וואס רבי יצחק האט געזאגט דבר תורה, רובו ומקפיד עליו חוצץ, ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ, וואס טייטש ס'איז דא א הלכה למשה מסיני, אז חציצה ביי האר, רש י זאגט דווקא ביי האר, תוס' זאגט אויך אויפן גאנצע גוף, אבער על כל פנים ווי רש י לערנט, חציצה ביי האר דארף זיין צוויי תנאים מן התורה זאל זיין א חציצה, די ערשטע תנאי איז, ס'דארף זיין רוב האר, וואס טייטש טאמער רוב האר פון די מענטש איז געקניפט, נישט איין גרויסע קניפ, דאס הייסט סתם אזוי נישט קיין חציצה נאר יעדע האר באזונדער איז געקניפט אדער ס'איז גאר שמוציג, דעמאלטס דאס הייסט רוב, און בנוסף צו דעם דארף אויך זיין אז די מענטש איז מקפיד אויף דעם, טאמער די מענטש איז נישט מקפיד אויף די חציצה איז עס סתם אזוי, הייסט נישט קיין חציצה ווייל ס'בטל צום מענטש. טאמער ס'איז דא די צוויי תנאים צוזאמען, נאר דעמאלטס הייסט עס א חציצה, די דין איז א הלכה למשה מסיני. אבער, דרך אגב ברענגט די גמרא די המשך פון די מימרא, אז וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד, חזל האבן גוזר געווען אז ווען א מענטש האט א חציצה אויף רוב האר, אפילו ער איז נישט מקפיד איז מען גוזר דאס הייסט אויך א חציצה א גזירה טאמער ער וועט יא מקפיד זיין, און די זעלבע זאך ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד, אז טאמער עס איז נישט רוב, אבער די מענטש איז מקפיד, איז דאס אויך א פראבלעם וואס טייטש חזל האבן גוזר געווען אז איינע פון די צוויי תנאים איז גענוג, וואס טייטש סיי טאמער די מענטש איז מקפיד אויף דעם דאס אליין איז א פראבלעם אפילו ס'איז נישט קיין רוב, און סיי טאמער ס'איז רוב און די מענטש איז נישט מקפיד, איי פרעגט די גמרא וליגזר נמי על מיעוטו שאינו מקפיד, זאל מען אויך גוזר זיין אויף א מיעוט וואס א מענטש איז נישט מקפיד, פארוואס אדער משום מיעוטו המקפיד, וואס טייטש אז מ'וועט זאגן פאר א מענטש אז מיעוטו שאינו מקפיד איז נישט קיין חציצה, איז מארגן מיעוטו המקפיד וועט ער אויך זאגן נישט קיין חציצה, און ביי דעם האבן מיר דאך געזען דא א גזירת חזל, אי נמי, משום רובו שאינו מקפיד, אז מ'וועט זאגן פאר א מענטש אז מיעוטו שאינו מקפיד איז נישט קיין פראבלעם ס'נישט קיין חציצה, איז מארגן וועט ער זיך אויך מייקל זיין ביי רובו שאינו מקפיד, וואס דאס איז דאך א גזירת חזל אז דאס הייסט יא א חציצה, איז פארוואס לאזט מען א מענטש זיך טובל'ען מיעוטו שאינו מקפיד? ענטפערט די גמרא ווייל היא גופא גזירה, ואנן ניקום ונגזר גזירה לגזירה, מען קען נישט גוזר זיין א גזירה אויף נאך א גזירה, און ממילא אז מיעוטו המקפיד און רובו שאינו מקפיד אליין איז א גזירה, קען מען נישט אויך גוזר זיין מיעוטו שאינו מקפיד, פארדעם איז ביי דעם נישט דא קיין גזירה. על כל פנים, זאגט יעצט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט צו די דריטע זאך וואס רב האט געזאגט, די ענין פון מחיצין, אז מחיצין איז אויך הלכה למשה מסיני. זאגט די גמרא מחיצין, הא דאמרן, טאקע די דין וואס מ'האט געזען, אז א מחיצה דארף זיין הויעך צען טפחים, דאס איז א הלכה למשה מסיני. פרעגט די גמרא, הניחא לרבי יהודה, אלא לרבי מאיר מאי איכא למימר, לויט רבי יהודה וואס ר' יהודה קען נישט ארויסלערנען די דין פון צען טפחים פונעם ארון אזוי ווי מ'האט נעכטן געזעהן און מ'האט היינט נאכאמאל איבערגעשמועסט, שטימט זייער גוט אז מ'דארף הלכה למשה מסיני, אבער לויט ר' מאיר לערנט מען דאך עס ארויס פונעם ארון און די כפורת, און וואס דארף מען דא האבן הלכה למשה מסיני ביי מחיצין, ענטפערט די גמרא, כי אתאי הלכתא לגוד ולבוד ודופן עקומה, ס'טייטש ס'דא נאך דינים ביי מחיצין, באלד וועט מען זעהן נאך א דין, אבער ס'דא נאך דינים ביי מחיצין וואס דאס האלט אויך ר' מאיר איז הלכה למשה מסיני, למשל דעם פון גוד, גוד אחית, גוד אסיק, אז טאמער א וואנט קומט נישט אן ביז אויבן אדער ביז אונטן קען מען עס אראפשלעפן, אדער לבוד, אז טאמער צוויי ווענט זענען נאנט איינער צום צווייטן אונטער דריי טפחים, קוקט מען אן כאילו עס איז מחובר, אדער דופן עקומה וואס מען האט נעכטן געזען, איז דאס איז אלעס הלכה למשה מסיני איז ביי מחיצין, וואס ר' מאיר איז אויך מודה אז דאס הלכה למשה מסיני, באלד וועט מען זען נאך. זאגט די גמרא, מ'האמער געזען אין משנה, ושאין לה שלש דפנות, א סוכה וואס האט נישט קיין דריי ווענט, איז פסול, זאגט די גמרא תנו רבנן האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפח, די תנא קמא האלט אז כדי עס זיין א כשר'ע סוכה מוז זיין צוויי געהעריגע ווענט, וואס טייטש צוויי ווענט דארפן זיין לפחות גרויס זיבן טפחים וואס דאס איז די גרויסקייט פון א סוכה, און די דריטע וואנט דארף אויך זיין א דריטע וואנט, אבער די דריטע וואנט דארף זיין נאר גרויס א טפח, רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, שלש כהלכתן, ורביעית אפילו טפח ס'טייטש מ'דארף האבן פיר ווענט, דריי געהעריגע, די פערדע קען זיין גרויס נאר א טפח. זאגט די גמרא במאי קמיפלגי, וואס איז די מחלוקת דא צווישן תנא קמא רבי שמעון? ענטפערט די גמרא, רבנן סברי יש אם למסורת, ורבי שמעון סבר יש אם למקרא, ס'טייטש דא א באקאנטע מחלוקת משך אלע סוגיות, צו ס'איז יש אם למסורת, צו יש אם למקרא, אונז ווייס מען דאך ס'דא פסוקים וואס טאמער מ'ליינט עס אן קיין נקודות, ליינט זיך איין סארט ווארט, דאס די כתיב, שפעטער דא די קרי, וויאזוי מען דארף עס ליינען, ס'טייטש מען ליינט עס אנדערש ווי ס'שטייט, איז דא איז דא א מחלוקת, אז תנא קמא, די חכמים האלטן יש אם למסורת, אז פסוקים דרש'נט מען אזוי ווי ס'שטייט, נישט אזוי ווי מען ליינט עס, מה שאין כן רבי שמעון האלט, אז מען דרש'נט עס אזוי ווי מען ליינט עס, אזוי ווי מען וועט שוין זען, איז אזוי, שטייט אין פסוק, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, שטייט דריי מאל דא בסוכות, די ערשטע צוויי מאל, שטייט בסוכות, טאמער מען ליינט עס אן קיין נקודות, קוקט עס אויס כאילו ס'ליינט זיך בסוכת, שטייט נישט קיין ו', די דריטע מאל שטייט בסוכות מיט א ו', און ממילא אזוי, רבנן סברי, די תנא קמא האלט, יש אם למסורת, ס'טייטש מען דרש'נט א פסוק אזוי ווי ס'שטייט, און ממילא, שטייט דא בסוכת, בסוכת, און די דריטע מאל שטייט בסוכות, בסוכת דאס א לשון יחיד, בסוכות א לשון רבים, איז בסוכת בסוכת, בסוכות, צוויי, מיט נאך צוויי, בסוכת בסוכת איז צוויי, בסוכות איז נאך צוויי, איז צוזאמען האמער דא פיר, הרי כאן ארבע, דל חד לגופיה, איינס קען מען נישט ניצן אויף א דרשה, ווייל מען דארף דאך עס האבן אויף די פסוק אליין, אז וואס אז יעדער איד דארף זיצן א סוכה בסוכות תשבו שבעת ימים, איז די ערשטע ניצט מען נישט, פשו להו תלתא, בלייבט איבער דריי, בלייבט איבער איין בסוכת, און איין בסוכות, האמער דא דריי, און ממילא אזוי, שתיים כהלכתן, צוויי פון די ווענט דארפן זיין געהעריג די נארמאלע שיעור פון זיבן טפחים, ואתא הלכתא וגרעתה לשלישית, ואוקמה אטפח, און ווי רש"י רעדט דא אויס אז דאס איז נאך א הלכה למשה מסיני וואס איז געזאגט געווארן ביי מחיצה אז וואס אז די דריטע וואנט וואס שטייט דא אין פסוק איז מען מגרע עס און נישט די גאנצע שיעור נאר א טפח אליין איז אויך גענוג דאס איז די שיטה פונעם תנא קמא און פון דא לערנט זיך ארויס רבי שמעון סבר רבי שמעון קריגט זיך און ער האלט יש אם למקרא אז מען דרש'נט א פסוק אזוי ווי ס'שטייט און ממילא שטייט דא דריי מאל בסוכות בסוכות בסוכות יעדעס איינס א לשון רבים צוזאמען איז זעקס הרי כאן שש דל חד קרא לגופיה די ערשטע קען מען סתם אזוי נישט נוצן ווייל מען דארף דאך צום פסוק אליין אז א איד דארף זיצן א סוכה, קומט אויס צום גמ' זענען מיר געבליבן דא מיט צוויי, צוויי מאל בסוכות, צוויי מאל לשון רבים, וואס צוזאמען איז דאס פיר, פשו להו ארבע, בלייבט איבער פיר, איך מיין אזוי, שלש כהלכתם, דריי פון די פיר דארף זיין א גאנצע שיעור, אתאי הלכתא וגרעתה לרביעית, די הלכה למשה מסיני איז מגרע די פערדע וואנט דארף נישט זיין די גאנצע שיעור, ואוקמתה אטפח, און דאס דארף טאקע זיין נאר א טפח, קומט אויס אז טאמער מען זאגט יש אם למסורת האמער אין פסוק דרײַ, און די הלכה למשה מסיני איז מגרע די דריטע, טאמער ס'איז יש אם למקרא האמער אין פסוק פֿיר, און די הלכה למשה מסיני איז מגרע די פערדע. דאס איז איין וועג וואס מען קען דא אפטייטשן די מחלוקת אין תנא קמא ר' שמעון, ואיבעית אימא, נאך א וועג זאגט די גמרא, דכולי עלמא יש אם למקרא, יעדער האלט יש אם למקרא, און במילא שטייט דא דריי מאל בסוכות די ערשטע קען מען נישט ניצן, צוזאמען בלייבט אונז פיר, והכא בהא קמיפלגי, די מחלוקת איז, מר סבר סככה בעיא קרא, די תנא קמא האלט אז די סכך אליין דארף אויך האבן א פסוק, וואס טייטש דאס אז מען ניצט די ערשטע בסוכות, צו זאגן אז מען דארף זיצן אין סוכה מיינט נאר א סוכה שטייט אין ערגעץ נישט קיין סכך, און ממילא פון די פיר וואס איז איבערגעבליבן דארף מען איינס ניצן אויף סכך, בלייבט נאר איבער דריי ווענט, האלט טאקע די תנא קמא מען דארף דריי ווענט און איינס מיט הלכה למשה מסיני איז מען מגרע, און מר סבר ר' שמעון האלט ניין, סככה לא בעיא קרא, אלעס ליגט אין די ערשטע בסוכות וואס מען האט גענוצט לגופיה, די ערשטע בסוכות ליגט אויך אין דעם די סכך, און במילא בלייבט אונז דא איבער גאנצע פיר, אז ס'בלייבט איבער גאנצע פיר, איז נוצט מען טאקע הלכה למשה מסיני די פערדע מוז נישט זיין קיין גאנצע, אבער פיר ווענט דארף מען האבן. ואיבעית אימא, נאך א וועג די גמרא מסביר דא די מחלוקת, דכולי עלמא יש אם למסורת, יעדער האלט יש אם למסורת, און במילא שטייט דא בסוכת בסוכת בסוכות, וואס די ערשטע בסוכת קען מען נישט נוצן מען דארף עס האבן לגופיה, איז פשט אונז האבן דא איין בסוכת און איין בסוכות צוזאמען איז דאס דריי נאר וואס דען והכא בהא קמיפלגי וואס איז די מחלוקת מר סבר כי אתאי הלכתא לגרע די תנא קמא האלט אז די הלכה למשה מסיני איז צו מגרע זיין אז די דריי וואס שטייט דא איז די דריטע דארף נישט זיין די גאנצע שיעור נאר ס'איז גענוג א טפח און מר סבר און ר' שמעון האלט פארקערט כי אתאי הלכתא להוסיף אז די הלכה למשה מסיני איז מוסיף נישט נאר די דריי ווענט וואס שטייט אין פסוק נאר מ'דארף אויך האבן א פערדע וואנט וואס איז גרויס א טפח ואיבעית אימא נאך א וועג וואס מ'קען מסביר זיין די מחלוקת, דכולי עלמא כי אתאי הלכתא לגרע, יעדער איז מודה אז די הלכה למשה מסיני איז מגרע איז נישט מוסיף, און די זעלבע זאך יעדער איז מודה ויש אם למסורת אז ס'יש אם למסורת איז במילא דרש'נט מען דא בסוכת בסוכת בסוכות, נאר וואס דען והכא בדורשין תחילות קמיפלגי, ס'דא א מחלוקת צו דאס וואס מ'האט פריערט געזאגט מיט אזא פשטות אז די ערשטע בסוכת קען מען נישט נוצן ווייל דאס דארף מען האבן לגופיה די שאלה איז צו חוץ פון דעם וואס מ'דארף לגופיה אז מ'דארף זיצן אין סוכה, אפשר קען מען עס אויך נוצן אויף א דרשה. מר סבר ר' שמעון האלט, דורשין תחילות, ס'איז נישט קיין סתירה, מען נוצט עס טאקע לגופיה, אבער מען דרשנ'ט אויך פון דעם, און במילא, שטייט דא צוויי מאל בסוכת און איין מאל בסוכות, צוזאמען איז פיר ווענט, האמער דא פיר ווענט וואס שטייט אין פסוק, קומט די הלכה למשה מסיני זאגן די פערדע וואנט קען אויך זיין א טפח, און מר סבר, אבער די תנא קמא די חכמים האלטן, אין דורשין תחילות, די ערשטע בסוכת קען מען אינגאנצן נישט נוצן, און ממילא בלייבט אונז דא בסוכת בסוכות,

אז דער רבונו של עולם וועט כביכול מאכן א סארט סוכה וואס וועט מגין זיין פון רעגן מזרם וממטר און במילא א סוכה וואס פאסט אויף פון רעגן איז דווקא א סוכה מיט פיר ווענט און פון דא לערנט רבי שמעון אז מען דארף האבן פיר ווענט נאר פארשטייט זיך די פערדע וואנט ווי מען האט געזען איז דא הלכה למשה מסיני ס'דארף נישט זיין א גאנצע וואנט ס'איז גענוג אז ס'איז א טפח.